זיין מאמע? איז וויל איך דיר זאגן איז דאס איז די דאס איז די חזון איש יעצט ס'דא א קהילה ס'דא א קהילה וואס זי פרעגט א שאלה דאס איז אין אין יורה דעה בית ריש ריש נון בית ריש ערגעץ אין די נונס אין אבני נזר בקיצור פרעגן זיי צו זאלן בויען א מקווה אזוי. צו זאלן בויען אזוי. אין אבני נזר דא א תשובה צו מ'זאל בויען אזוי צו אזוי. איך דיר מסביר זיין אויב מ'בויעט אזוי איז מען פוגע אלע ראשונים נאר נישט דעם ראבד. דאס איז דעם וועג. נאכדעם מ'קען בויען דעם וועג איז מען פוגע דעם ראבד און אלע ראשונים בלייבן אויפן פלאץ. רעכנט דארט אויס כמה ראשונים. שרייבט ער אים אזוי. זאלסט בויען א מקווה אזוי זאלסט פוגע זיין אלע ראשונים און קיין ראבד פון פלאץ אין מקוואות קענסטו נישט רירן, פארוואס? ווייל דער בית יוסף ברענגט צו א רשבא וואס ער איז געווען א תלמיד פונעם ראבד און ער זאגט אז מיין רבי האט מברר געווען מקוואות כמשה מפי הגבורה, דאס איז אין בית יוסף דאס איז נישט אין קיין מעשה ביכלעך, האסט עס געלערנט אין בית יוסף האסטו דאס געלערנט. איז נאך נישט פערטיג. אז דו'סט נעמען וועסט זיך נישט פוילן דו'סט נאכקוקן אינעווענדיג אין בעל הנפש פונעם ראבד וואס ער רעדט פון מקוואות און אויך סוף עדיות לאזט ער אויס וויאזוי כל זה קיבלתי לא מפי מורי ולא מפי רבי אלא בידיעה לי בסוד השם ליראיו ער געהאט א חבר ווייסט ווער ס'האט מיט אים געלערנט? דער באשעפער. וואס?
בעל הנפש. בעל הנפש און אויך אין סוף עדיות, עס זאגט דעם זעלבן לשון. סאו דו רעדסט דא מיט א איד, נישט נישט איך זאג עס. אנטשולדיגט, איך זאג דאס נישט, קוק נאך אין די תשובות אין אבני נזר. מ'האט אלעס אויסגעלערנט שוין, וואס? הערסט? סאו זאגט דער אבני נזר אז מ'זאל בויען אזוי זאלסט פוגע זיין אלע ראשונים באט דער ראבד מוז בלייבן. יעצט איך ברענג צו די אלע זאכן און ביי מיר אין ספר שרייב איך זעהט אויס אז אויסער דעם וואס מזל איז לייף האט ער געהאט נאך א זאך ער געהאט נאך א זאך אז דער אייבערשטער כביכול האט אים מגלה געווען זיינע סודות עניוועי יעצט עס קומט אויס קומט אויס אז אונז האלט מיר דא ביי בור השקה, יא? האמיר א פראבלעם פון די וואסער וואס עס גייט ארויס און אריין. פארוואס האט דער חזון איש נישט געהאלטן פון א בור השקה? דיר זאגן זייער פשוט פארוואס ער האט נישט געהאלטן. ווייל ער האט געהאלטן אז ס'אזוי טאמער האסטו. אנגעפילט די גאנצע מיט וואסער אזוי איז עס א חיבור מקוואות, וויאזוי איז עס טאמער ס'איז נאר אנגעפילט האלב מיט וואסער איז עס זחילה הניכרת פארוואס ווייל מען גייט אריין זיך טובל'ען וואס געשעט מיט די וואסער ס'הייבט זיך אויף און מען זעט עס, ס'איז זחילה הניכרת א פסול דאורייתא. האט ער געזאגט מאך מיר נישט קיין לעכער אין מקווה. נאכאמאל, אויב איך פארשטיי, און נישט נאר דאס צו ס'איז יא ניכרת צו נישט, איך ווייס די אלע זאכן, איך גיי נישט יעצט אריין אין זחילה.

אלעס איז אין היימישע אידן. צו ער האט א מזרחי קאפל צו מיט א פאם פאם, עס איז מיר נישט אינטערעסאנט. איך גיי נאר קוקן ביי היימישע אידן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געטראפן א מקווה די לעצטע פאר וואכן. כ'הער נישט. ס'קען זיין אזא זאך? אלעס קען זיין. אבער כ'וויל נישט.
וואס? כ'וויל נישט יעצט אריינגיין, כ'וויל נישט אריינגיין יעצט, כ'וויל דיר צייגן, קום איך נעכטן צו א מקווה, נעכטן צו אייערנעכטן, קום איך צו א מקווה, איז דא אזא מין זאך וואס שלעפט ארויס די וואסער, דו ווייסט וואס דאס הייסט, אזא, נישט א משאבה, עס איז מיט לופט, ס'ארבעט מיט לופט, א לחץ אוויר, און כ'האב אויך געטראפן אז ס'איז געווען

נאכאמאל ווער האט דיך אנגעוויילט צו זיין געשמאק? שוין אלט אסאך יארן, אויב ווילסט זעהן א בילד קען איך דיר ווייזן א בילד דערפון, דיר ווייזן א בילד וועסטו זעהן פונקטליך פון וואס מען רעדט.
איין מינוט.
איין מינוט, איך גיי דיר ווייזן פונקטליך. איך גיי דיר ווייזן פונקטליך. איך גיי דיר אלעס ווייזן. דא האסטו א בילד דערפון. וועסטו זען א בילד דערפון.
כ'הער נישט. למאי נפקא מינה אז ס'איז זחילה האב איך נישט קיין פראבלעם מיט זחילה מיט זריעה מיט השקה. דו האסט א פראבלעם אז ס'איז א זוחל'דיגע מקווה. איז לאמיר געב מיר א מינוט כ'וועל צוקומען קודם וויל איך דיר עס ווייזן דא האסטו די דאס איז די חימום זעהסט עס גייט אריין דא די הייסע וואסער און ס'דרייט זיך אריין אין די סטיעם דאס זעהסטו פון די הייעך
און ס'גייט ארויס.

וואו? א מינוט, יעצט הער וואס דא איז געווען, איך לאמיר דא פארציילן, קום קענסטו זעהן? דא, דאס איז די מקווה, זעהסט? יא. זעהסט עס? יא יא יא. דאס גייט אריין דא און פארטיג. דאס, דאס, אה, דאס וואלט אלעס זייער גוט געווען, ס'וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, כ'וואלט נישט געזאגט קיין ווארט. ס'האט אט דא געהאט א שטיקל פראבלעם, כ'על ענק זאגן וואס די פראבלעם איז געווען. דא, עטס זעהטס דא? דעס איז די גובה המים, יא? דעס איז די גובה המים, יא? איך נעם אראפ די טרעפעלעך זאלסט עס בעסער פארשטיין, אקעי? דאס איז די מקווה, דעס איז די גובה המים, זעסט? די אייזענעס איז געגאנגען אין די גובה המים,
כאפסט?
פון אינעווענדיג, ס'איז דורך געגאנגען דורך און דורך. יעצט, דעס איז מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה.

ראש הכולל, ראש הכולל. אתה לא מבין, כ'האב דא א לאך, כ'האב נישט קיין צינורות, כ'האב דא א לאך אין דעיס, דעי מקווה איז כשר אדער נישט, כ'האב דא גארנישט קיין אייזן. אקעי, יעצט וויל איך גיין, כ'האב גענומען אן אייזן, און כ'האב עס געגעבן א בוי אויף די זייט פון די וואנט, זאלסט עס נישט זעהן, און די מקווה האלט זיך אן, איז די מקווה כשר?
פרעג איך דיך, ס'כשר אדער פסול? מני הזחילה.
אה. יעצט וויאזוי איז אז טאמער דאס גייט אזוי האסטו די זעלבע בעיה? יעצט הער אויס אפאר זאכן. ווען די פרוי טובל'ט זיך אין מקווה איז דאס וואס ס'האלט אפ אז ס'זאל נישט אוועקלויפן די וואסער איז די אייזן. דאס האט א נאמען מעמיד. על ידי דבר המקבל טומאה. אבער נאר נישט אט אלעס, ס'איז נישט אט אמאל איז מען חבר צו מנין הזחילה. נאכאמאל, באלד טו מיר צוקומען, איך וויל צוקומען צו די ספרדישע זאך אויך. יעצט, דו זעהסט וואס דו זעהסט דא איז אזוי, אויב ס'איז דא צווישן דעם אייזן און צווישן דעם בעטאן אפילו א משהו, יא, האסטו אינגאנצן נישט קיין כשר'ע מקווה. פארוואס? ווייל דעמאלטס דארפסטו שוין וויסן צו איז דאס בכלל השקה צו נישט, ווייל ס'רינט ארויס די וואסער שטאט. דארף מען שוין וויסן. נאכדעם האסטו א פראבלעם פון זחילה. פרעגסט מיך צו ס'איז ניכר. אויף דעם קען איך דיר זאגן א וואך צייט א דרשה וועלכע ראשונים און אחרונים האלטן אז ס'איז גוט און וועלכע נישט. איך גיי אפילו נישט אריין אין דעם. איך, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אויב ס'איז הארמאטיש צוגעמאכט, אזוי ממש די בעטאן האט עס צוגעמאכט, איז עס מעמיד על ידי דבר מקבל טומאה. יעצט לאמיר גיין צו ספרדים. ווען איינער טובל'ט זיך, א ספרדי טובל'ט זיך, יא, און ס'איז אפן א טראפעלע, און ס'איז למעלה ממ' סאה, און אזוי ווי דער בית שלמה זאגט האט זיך גע'טובל'ט נישט ממש לעבן דעם ווי ס'איז דא, תשב ד, תשב ד, זאג איך גארנישט, זאג איך גארנישט, און דער רב ווי כ'האב עס געטראפן, גראדע דא ווי כ'האב עס געטראפן, שרייט ער אני ספרדי, זאג איך אים איין מינוט, אתה לא ספרדי, אני אסביר לך למה, איך וועל דיר באלד מסביר זיין, טאמער אבער שטאפט זיך עס צו, איז דא אסאך אחרונים, דער בית שלמה מיט אנדערע, וואס זיי האלטן אז וויבאלד ס'איז מעמיד אפילו ווען ס'בלייבט אין א שיעור מקווה איז עס פסול. אפילו דער בית יוסף וואס ער האלט אז ס'שטערט מיך נישט אויב ס'איז זוחל למעלה ממ' סאה, דער בית שלמה און אנדערע זאגן מעמיד איז אן אנדערע פסול. אבער כ'האב געזאגט אתה ספרדי, דאס איז נאכנישט אינגאנצן. בקיצור, דאס, איין מינוט, דאס איז ווען ס'איז דא אן אייזן, דאס טרעף איך כסדר, איך זאג דיר אין זייער אסאך מקווה'ס טרעף איך דאס, פארוואס? ווייל ווען מען בויעט די חימום וויל מען עס נישט בויען אויבן יעדער זאל עס זעהן, מאכט מען א לאך אין די מקווה, און דער כאפט נישט דער גוי אז ער קען עס גאר אריינלייגן אינעם שיעור מקווה.

אויב איך הער דער בית שלמה זאגט אז אויב דער פראבלעם איז מעמיד אפילו ווען ס'איז טויזענט סאה וויבאלד די פרוי נוצט דאס צו זיך טובל'ן ווען זי טובל'ט זיך דאך אין דעם אה איז דאס דער בית שלמה וויל זאגן אז נאר אה טאמער ס'מוז זיין טיפער אונטער דעם ניין ניין ניין מ'דארף עס וואס? ווייל ער זאגט אין דעם איז אויך דא שיטות דער בית שלמה ברענגט צו שיטות אז טאמער מ'טובל'ט זיך אונטער דעם איז נישט אזוי געפערליך. גארנישט איז נישט געפערליך, אבער איך רעד דאך יעצט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די לומדות איז זייער א גוטע זאך. אז דו ווילסט איך קען עס דיר מסביר זיין ס'וועט אויפהאלטן דעם עולם אבער ס'איז דא אין די תשובות אין בית שלמה די ווארט איז ווייל ס'איז אן אנדערע פסול מעמיד על ידי דבר מקבל טומאה איז אן אנדערע פסול און ס'שטערט מיר נישט אויב ס'איז דא א שיעור מקווה צו נישט פארשטייסט דאס האט נישט מיט דעם גארנישט ס'איז צוויי זאכן נאר אפילו אין די הלכה יעצט לאמיר גיין ווייטער וואס דער בית יוסף האט א קולא דא האט נישט קיין קולא לגבי מעמיד. ס'דא, נישט יעדער האלט אזוי. יענער האט געשריגן, דער ספרדישער רב האט געשריגן דאס וועגן צו דעם בית שלמה, דאס איך זאג דיר, איז דא א ספר ויגד יעקב, נישט ויחי יוסף פון פאפא רב, פון פריעריגן פאפא רב, ער רעדט זייער אסאך ארום וועגן דעם, ער האט גאנצע בלעטער נאר אויף דעם אליינס. אקעי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. קומט דער חזון איש און ער זאגט אזוי, לאמיר אונז צומאכן דא די מקווה, לאמיר אונז נישט לייגן דא גארנישט, און לאמיר אונז דא אויך צומאכן די מקווה, לאמיר אונז נישט לייגן דא אויך גארנישט, ווייל ס'וועט נאר ארויסקומען מכשולות. פארוואס? יעצט לאמיר גיין פארשטיין. אויב ס'איז נישט אינגאנצן צוגעדעקט די וואסער, האב איך ענק שוין געזאגט איז עס זחילה. צו איז זחילה ניכרת צו נישט, דער חזון איש האלט ס'איז ניכרת. פארשטייסט פארוואס? ווייל ווען א פרוי גייט אריין ס'הייבט זיך אויף די וואסער. נאכאמאל, דאס איז שוין נישט קיין חילוק צו ס'איז דורכן מענטש צו נישט, אבער ס'קומט נישט פון איש למקומו חוזר, דאס איז די ריב"ש כ'הער נישט. איך וויל דיר מסביר זיין, ס'איז זחילה ס'שפילט זיך מיט א דאורייתא, אוודאי מ'וועט קענען מיט אלע שיטות עס אויסארבעטן. אה, יעצט פרעגסטו א גוטע קשיא, דאס איז נישט אויף יעצט, דו ביסט, אבער כ'בין געוויס און מנחם, דאס וועל איך דיר, יא, דאס וועט מען, דאס וועט מען רעדן, דאס וועט מען דארפן דיר מסביר זיין דעם ריב"ש, אבער דאס איז נישט אויף יעצט, דאס איז א, איך האב דיר געזאגט, איך זאג דיר א פראקטישן שיעור, אז דו ווילסט א לומדישן שיעור, אז דו ווילסט, איך בין נאך דא, איך פאר נאכנישט אוועק, יעצט הער אויס מיט שכל, הער מיט שכל, טאמער איז עס נאר צוגעשטאפט ווייניגער ווי די גאנצע, האסטו זחילה, פלאס האסט נישט קיין השקה. האסט נישט קיין השקה, ריכטיג? אויב די באלאן האט עס נישט ארויפגעצויגן ביז ארויף האסטו נישט קיין השקה. יא, שוין. און דו האסט דאס אז קען זיין מען שפילט זיך מיט זחילה. ריכטיג? יעצט, אלע מיינע מקווה'ס, דארט ווי מען האט מיך געלאזט, ס'איז דא פלעצער ווי איך קום אן, די רב זאגט וואס איך וויל און איך בין עס אים מסדר. ס'איז דא פלעצער ווי איך בין די רב, איך פרעג נישט דעם רב, די רב ענטפערט מיר נישט, איך טו וואס איך וויל. אלע מיינע מקוואות וואס איך בין געווען באלעבאס וועסטו דערקענען, ווייל מיין מקווה, צווישן דעם בור פון מי גשמים און די מקווה, איז נישט דא קיין וואנט, ס'איז נישט דא קיין שפופרת הנוד. זעסט? אזוי זעט אויס מיין מקווה. וואס גייט אריין צווישן די מקווה? וואס? וואסער.

ווי שטייט צו מיר זיין? וואס טוה איך אויף מיט דעם? וואס פארדינט איר פון דעם? אה, פארדין אסאך געלט. אז טויט איז מיין שער זיין אוי איז אויך כשר. איך פארדין אז אפילו ס'איז א חיבור, אפילו ס'איז א חיבור, אפילו ס'איז א חיבור נאר כקליפת השום, איז דאס א געהעריגער חיבור ווייל דאס איז מלמעלה.
אוי! אה אה אה זאגסט זייער גוט יעצט אויב מ אויב אויב ס'איז אראפגעגאנגען און ס'איז נישט געווען קיין השקה האב איך טאקע א פראבלעם מיט דעם דאס מוז זיין אבער נישט נאר זחילה איז נישט דא נאר ס'מוז נישט זיין די גאנצע פֿינף צענטימעטער זאל זיין אנגעפילט פֿיר צו פֿינף. ווען ס'איז נאר כקליפת השום איז עס קדושה. איך זעה דו כאפסט נישט, די מקווה איז אזוי הויעך ווי איבעראל, נאר אויף איין פלאץ ווי ס'איז דא א נקב השקה דארטן לאזט זיך אויס א שטיקל בעטאן און פארטיג.
ניין! חו.
אט אזוי, ווען איך מ'גיס עס לייג איך אריין קלקר און ס. איין קליין שטיקל וואס דאס איז אזוי דין ווי א פאס. וואס? יעצט לאמיר גיין צו שטאט.

ס'דארף נישט דאס אויך נישט זיין, טופח על מנת להטפיח איז אויך גוט. יא, איז גענוג טופח. איך זאג דיר נאר. איך זאג דיר נאר. איז לכתחילה פיל איך עס אן מיט וואסער ביז אהער, כאפסט? לכתחילה. אבער טאמער ב. ניין ניין ניין ווייל דארט דארף עס זיין פול פינף צענטימעטער די גאנצע מוז זיין צוגעשטאפט. ס'מוז נישט זיין קיין השקה תמידי אויך נישט. נע, איך ווייס נישט. כ'האב כ'האב געפרעגט גדולי הדור יארן צוריק, זיי האבן געזאגט אז נישט. כ'האב געפרעגט דעם אלטן צעהלימער רב, האט ער מיר געזאגט מאכסט דיך נאריש, דאס איז נאר ווען ס'איז דא אויף די מקווה. ער האט מיר נאך מער געזאגט, קענסט מאכן אזא זאך, ס'געפעלט מיר זייער.

אין ציריך? עס קען זיין, איך ווייס נישט. איך האב געמאכט איבעראל, איך האב געמאכט איבער צוויי הונדערט מקוואות ביז היינט. איז למעשה זעהסט דאס דא? דאס דאס מאך איך. יעצט זאגט דער חזון איש, כדי זאלסט נישט האבן קיין פראבלעם, ער מאכט מיר נישט קיין לעכער אין די מקווה, אזוי ווייס איך ס'האלט זיך. דאס איז דער חזון איש. פארשטייסט? איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. איך האב דא א לעוועל, איך ווייס נישט צו איך האב שוין ארויסגעגעבן די כלי. וואס איז דאס? וואס איז דאס?
פלס. פלס. צו וואס דארף איך דאס האבן? איך דאס האבן פארוואס? ווען דו לייגסט עס אריין אין א נקב השקה, וועסטו טרעפן אז זייער אסאך נקב השקה'ס שטייען אזוי קרום.

יא אבער דאס איז קטפרס. וואס איז מקבל? וואס איז מקבל די די שיף גייט נישט וואס איז מקבל? נאכאמאל, דער דער דער בית יוסף פרעגט א קשיא אזוי מעג איך זיך טובל'ן אין א נהר זאגט ער אין דעם שטיקל פלאץ איז נישט דא אבער דא האסטו א גאנצע זאך יעצט איך האב געפרעגט איך האב געפרעגט די תלמידים פון חזון איש ווען הייסט קטפרס צו זיי האבן אמאל געהערט פון עם זאגן זיי זיי האבן געהערט זיי האבן ער געזאגט איינס צו פופציג הייסט קטפרס. וואס הייסט איינס צו פופציג? אז פון דא ביז דא איז דא פופציג צענטימעטער און ס'איז מער ווי איין צענטימעטער געבויגן הייסט עס קטפרס. ס'איז זאל איך דיר זאגן? איך האב נאכנישט געטראפן א מקווה וואס האט ווייניגער ווי איינס צו פופציג, אלעס איז דא מער ווייל מ'מאכט עס דירעקט אז ס'זאל אראפרינען די וואסער. ש. יעצט איז אזוי. ס'דא אסאך מאל א השקה וואס ס'קומט אינגאנצן נישט, מ'זעהט עס נישט אויף די אנדערע זייט, כאפסט וואס איך מיין? ס'איז אזוי ווי דאס דא, נישט אז ס'גייט דורך, נאר ס'איז צו. ס'איז שיף אזוי. אז ווען די לייגסט עס אריין גייט עס אפילו נישט אריין, פארוואס געשעהט עס? ווייל ווען מען גיסט די מקווה זייער אסאך מאל, וואס געשעהט איז אז מען גיסט דא אביסל ביטאן דא און אביסל ביטאן דא און ס'ריקט זיך, ס'ליגט זיך אין די לופט די קעסטעלעך, וואס?
כ'הער נישט. ביי יציקה אדער נאך יציקה? ניין אינמיטן די יציקה, מען כאפט נישט און מען גיסט, מען גיסט שיין ארום און ארום און ארום, יעצט דא איז די קעסטעלע אסאך קלענער, די בור פון השקה און די זריעה קלענער, די מקווה איז דאך דריי מאל אזוי גרויס, איז די לחץ פון די בעטאן שטופט ארויף דא מער, איז געווענטליך הייבן זיי זיך אן צו רוקן, עסט אלץ זעהן ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזוי נאר אזוי, שוין, איז למעשה. מען קען טאקע, איך טו טאקע אזוי, איך ברענג אזא קודחי יהלום הייסט עס, איך טו טאקע.

יעצט איז דאס איז קטפרס, די טרעפעלעך זענען קטפרס, די פלאטפארעמס, אלעס מאכט קטפרס ווייל מען קען נישט אנדערש, אז נישט וואלט מען קיינמאל נישט געקענט אויסקלינען א מקווה. סאו דער חזון איש זאגט אין שלחן ערוך אין אין משנה שטייט אזוי, אויב ס'איז געווען א מענטש וואס ער איז געשטארבן און ער זיצט דא אין דעם הויז און די בלוט רינט פון אים און ס'רינט אריין צום נעקסטן שכן זענען ביידע הייזער טמא. דאס איז אין ארדער. די משנה זאגט דארטן קטפרס, שטייט ארויס אין ר"ש מדרון הרבה. וואס דאס איז הרבה? קיינער זאגט נישט. ענדליך האב אזויפיל געלערנט אין משניות אהלות ביז כ'האב געטראפן ס'שטייט יא. ס'דא אויף איין פלאץ וואס דער ר"ש זאגט אז אויב דארטן ביי די בלוט טאקע זאגט ער אויב ס'וואלט גערינען פון זיך אליינס הייסט עס קטפרס. יעצט ווייז מיר דו ווי גראד מוז זיין אזא זאך אז ס'זאל נישט רינען פון זיך אליינס. הכל בדמיון. וואס? אביסל שיף שוין. יא. וועגן דעם איך מאך אלע מיינע לעכער מאך איך צען אינטשעס. צען צענטימעטער. פארוואס? ווייל דאס וואס דו האסט באטאנט, לכאורה אז וויבאלד דאס גייט דאך פון איין עק ביזן צווייטן און ס'איז דא די שפופרת הנוד, ביסט גערעכט, איך האלט אויך אזוי, מיט דעם מאך איך עס אסאך גרעסער, איך מאך עס למשל נישט פינף נאר צען צענטימעטער, אז ס'זאל זיך אזוי ווייט בייגן אז מ'זאל נישט קענען אדורכשטופן גראדערהייט דעם לעוועל, כ'האב עס נאכנישט געטראפן.
וואס? דו זאגסט זייער גוט, אבער דער צינור איז קיינמאל נישט מער ווי פֿופֿצן אדער דרײַסיק צענטימעטער, קיינמאל נישט מער, ווייל קיין מינץ מאכט מען נישט קיין. וואס? מ'מאכט נישט.
ניין, ניין, מ'מאכט נישט אזוי דיק. שוין, יעצט זאל מיר צוריקקומען דא ווייטער צו דעם.

ער קען זיין אויף פאראמאל. ער שרייבט עס. ער פרעגט אפילו איך קען נישט קיין ער שרייבט עס. ער שרייבט עס אין די תשובה. ער האט נישט געזאגט. ס'איז געשריבן אין דברי יואל אין די תשובה. איך וועל דיר זאגן, איך ווייס אויך אזוי. איך גיי דאך ארום קוקן מקוואות. איך האב דא געטראפן ביז יעצט האב איך שוין געזען פֿופֿצן מקוואות. כ'וועל זיין דא נאך אפאר טעג וועל איך זען נאך אפאר מקוואות. רוב וואס זענען אין די מקוואות הייבן נישט אן צו וויסן בין ימינם און משמאלם. די בלנים די בלנית אפילו די רבנים די וואס זיי געבן אובאכט. א גרויסע רבנים. איך איך האב געטראפן יעצט א רב כ'האב געטראפן ס'איז געווען זייער נישט גוט הייבט ער אן צו שרייען איך אתה יכול להגיד כזה דא איז געווען א גרויסער צדיק א רב.
נו שאמור מי לא עושה בעכשיו, אבער ווען מ'האט עס געבויט, דאס קען זיין אז די וויסט נישט אז זייער גוט, אבער איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דו ווייסט דארטן, אבער מי לא עושה איז א. דו ווייסט דארטן, עס ווערט צוגעברענגט אין בית יוסף אז מען האט געשטעלט די צוויי תלמידי חכמים צווישן די שוואם מיט צוויי, וואס דארפן זיין צוויי תלמידי חכמים, זאג איך אייביג ווען איך גיי זען א מקוה נעם איך מיט נאך א מענטש וואס איך קען, קענסט קיינמאל נישט וויסן וואס יענער קען זעהן, ס'איז צוויי מענטשן איז אייביג אנדערש, וואס האסטו געדארפט נעמען? ס'איז עפעס עדות? וואס האסטו געדארפט האבן צוויי תלמידי חכמים? וואס? עד אחד נאמן באיסורין. וואס האט ער געדארפט זעצן צוויי? זאג איך אייביג, צוויי מענטשן זעהן אלץ מער.

מען מאָנט די רבנות העיר, די רבנות העיר. יא יא, זיי לאזן מיך, זיי האבן פאר מיר גרויס דרך ארץ, פארוואס? איך וועל דיר זאגן. איך וויל, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, ווילסט הערן א פאר, א מורא'דיגע זאך? געזונטערהייט, עס מאכן רעזערוועישאנס, איך באלד טאג קאלן דעם רב ווען איך קען קומען, און ווייל איך מוז די בלנית זאל אויך דארט זיין, ווייל איך מוז זיי פרעגן די בלנית ווער ס'פילט אן, וויאזוי, אין דעם ליגט אסאך פון די זאך. איך וויל דיר זאגן. איך בין געגאנגען, איך בין געגאנגען, נישט יעצט, איך שלאג מיך דאך שוין ארום דא מיט מקוואות צוואַנציק יאר, רבי שיעל לעווי, קענסט רבי שיעל לעווי? ער לעבט שוין נישט. דאס איז משוגע. ער איז געווען, יא, ער איז געווען מיין בעסטער ידיד.
חיים לעווי האב איך שוין נישט, איך בין שוין געווארן זייער טרוד איבער די גאנצע וועלט, אזוי אז איך האב שוין, וויל איך דיר פארציילן, יעצט אויך געווען אזוי עפעס א רב זאגט, קאלט אן פון די רבנות, מי אתה מי אתה, טטטטטט.

דאס איז די מקווה. ס'איז דא א צינור וואס ס'טראגט ארויס די וואסער. דא האט דער צינור נאך א צינור ווי מ'גיסט אריין וואסער דא. און וואס געשעהט איז, ס'האט מען אמאל געלערנט יין נסך, דאס הייסט גישטע און בר גישטע. וואס הייסט דאס? כ'האב דא א גרויסע פאס, כ'וויל ארויסנעמען דערפון וויין. נעם איך דא א קליינעם באטל. און איך ליידיג ארויס. איך וועל נעמען דאס, איך וועל עס אזוי אויפהייבן, אפילו מיט משיכה שוין דער כוח. אה, חוק כלים שלובים, דאס איז עס. נעם איך דא, נעם איך דא און איך לייג אריין א פייפ.
און איך מאך אזוי. איינמאל האט דאס ארויסגעגעבן די לופט און די וואסער האט אנגעהויבן צו גיין, איז ליידיגט עס אויס די גאנצע. איך וויל דאך עס אבער אפשטעלן, וויאזוי שטעל איך עס אפ? איז דא דריי וועגן, איינס איז אז איך הייב אויף דאס העכער פון די גובה היין, העכער, יא, צווייטע איז אז איך נעם ארויס דעם צינור פון דא, יא, וואס?
יא, א מינוט, א מינוט, די דריטע איז אז איך מאך דא א לאך אין דעם צינור. כ'נעם א דינעם נאדל און כ'מאך א קליינעם לאך, די מינוט וואס ס'גייט אריין לופט צוטיילן זיך ביידע וואסערן. ריכטיג?
שוין.
דאס ארבעט דעם זעלבן וועג. כ'גיס דא אריין וואסער, זעסט? די מינוט ווען דו גיסט דא וואסער האט אנגעהויבן די לופט ארויסצוגיין פון דעם צינור. דאס איז א מין זאך וואס דער אייבערשטער באשאפן אין די בריאה וואס דאס הייסט פרעשור, וואס? כלים שלובים, אה כלים שלובים, ביי אונז הייסט עס פרעשור, די מינוט די נעמסט ארויס פון דא די וואסער, די לופט, גייט די גאנצע וואסער נאכלויפן, ס'גייט בלייבן ליידיג, דאס איז ריכטיג? אין אמעריקע איז עס נישט ליגעל צו טון, און דא איז עס דא אין אלע מקוואות, דא איז עס גוט ווייל מען קען שבת יום טוב, מען קען ארויס נעמען אפילו שבת און יום טוב מיט דעם, מען קען. כ'בין דיר מסביר אז מען נוצט נישט, ס'איז דא פלעצער ווי מען נוצט נישט די חשמלית, ווייל אונז האבן געהאט אמאל א מעשה אין א מקווה אין טאהש וואס א אינגערמאן'ס געהארגעט געווארן, ער איז געקומען צום טאהשער רב מיט דרייסיג יאר צוריק, און די די צינור מיט די וואסער איז א קעריער, א קעריער מיינט ס'איז פונקט אזוי ווי א חוט חשמל, אויב.
ס'עלעקטריזירט. יא יא, ס'איז זייער דעינדזשערעס. מ'מאכט א, מ'מאכט א גראונד, מ'מאכט א אזא איין און די דריטע, ס'איז דא דריי חוטים, איינס איז די גראונד. וויאזוי? הארקה. יעצט די הארקה מיט די יאר ווערט עס אויכעט אלט און פארדזשאוועט און ס'ווערט אפגעבראכן. האסט א פראבלעם, האט עס א מענטש געהארגעט. ס'איז זייער שווער די אלע זאכן צו נוצן. היינט זאג איך דיר, דאס איז די לחץ אוויר וואס מען מאכט דא אין לאנד, ביי אונז טאר מען נישט אבער דא מאכט מען עס מיט לחץ אוויר. יעצט לאמיר גיין ווייטער, יעצט ווען איך בין, לאמיר זאגן איך בין דער בלן, איך וויל אפשטעלן די מקווה אינמיטן, איז דא א וועג ווי אזוי איך זאל אפשטעלן די מקווה אינמיטן?
וויאזוי? ווי ווי ווי ווי ווי אריינשטעקן?
אה אה ניין דאס איז א צינור וואס גייט וואסער. דאס איז א צינור וואס איך גיס אריין וואסער. וואס? ווי דארט? דאס זאל אריינגיין שנעל וואסער במילא ציט עס ארויס די לופט פון דא. כאפסט? יעצט די ענפער איז איך קען עס נישט אפשטעלן אפילו איך בין נישט עס ארבעט פון זיך ביז משיח קומט ביז ס'ווערט ליידיג ס'אבער דא איין וועג געדענקסט איך האב דיר געזאגט דא אז מ'מאכט א לאך שטעלט עס אפ די זעלבע מאכסטו דא מאכסט א לאך און די לאך ס'א ברז און דו הערסט ווי ס'גייט אזוי. און מיט דעם האסטו צוטיילט ביידע וואסערן, און ס'איז שוין אנגעפילט נאכאמאל מיט לופט. ניין, ניין, דו האסט אפגעטיילט די, ניין, אבער די, דו האסט אפגעטיילט די חלק פון די חלק. ס'ריכטיג? ס'זייער גוט. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. הער אויס. וואס געשעהט ווען מ'האט ארויסגענומען די גאנצע וואסער פון די מקווה, און די בלנית פילט עס אן יעצט נאכאמאל? דארף זי זעהן אז דער לאך זאל זיין פונקט פארקערט, אפן, ווייל טאמער ס'איז ס'וועט נישט רינען, ס'וועט נישט רינען ווייל דאס איז צוריקגעלאזט די וואסער, נאר וואס געשעהט איז ווען די גובה המים וועט קומען ביז אהער, יא, איז אזוי, אויב דאס איז נידריגער ווי די גובה המים, דאס טייטש אינדרויסן, דאס איז דא אונטן, דא איז די.

דעם, דורך דעם, ברז, אדער דורך דעם ביוב דא, ווייסט אונטן איז דא דארטן ווי ס'גייט אין ביוב, דאס האלט אפ די גאנצע, מען ס'א א לומדישע ס'א א לומ א מוראדיגע לומדות, נישט נאר ווען ס'דא א לאך דא רינט ארויס דאס וואסער, ס'א היכי תמצא אפילו דאס וואסער גייט העכער ווי די מקווה, און ס'זאל אויכעט זיין אנגעשטעלט מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה. באלד וועט מען אריינגיין צו ס'איז אזוי, אבער קודם הער וואס איך זאג דיר. קומט דער רב, דער גרויסער רב, איך זאג איך וויל דיך טרעפן מיט די בלנית, פרעג איך די בלנית, לאז מיך גיין זען די מקווה, און איך גיי גראד צו צו דעם, הערסט? און איך זע ס'איז צוגעמאכט, זאג איך פאר די בלנית, פארשטייסט ווייל די וואסער האט זיך דאך אויפגעהערט ווען ס'האט זיך, זאגט די בלנית אנטשולדיג מיר. ווען האט מען גענוצט דעם מקווה לעצטנס? זאגט ער דאס הייסט נעכטן ביינאכט איז געווען דא פֿופֿצן זעכצן פרויען, זאג איך אים פארן רב דו ווייסט וואס דאס איז? די מקווה איז א שאלה פון מעמד על ידי דבר המקבל טומאה, און כ'האב געמאכט א ציור פארן רב אזוי ווי איך מאך דא ענק, און דער רב זאגט תודה אמת אתה צודק, זאג איך אים וואס עפעס ודאי אני צודק איך שלאג מיך דאך שוין מיט ענק דרויף צוואַנציק יאר כמעט דא שוין דא וועגן דעם איינע פון די זאכן, בקיצור. און דער רב זאגט מיר, שכנעת אותי, קום איך גיב דיר אלע מקווה'ס וואס איך האב, איך גיי דיך עס לאזן זעהן, איך קען אפילו נישט נאכגיין אזויפיל ווייל איך בלייב נישט דא אזוי לאנג, אבער איך גיי פון איין מקווה צו די צווייטע. דאס הייסט יעצט האבן זיי שוין געזעהן אז זיי שפילן זיך נישט דא מיט א חדר יונגעלע, דאס הייסט מי אתה דיזע, וויאזוי רופט מען דאס, אין וועלכע, וועלכע פארטיי געהערט ער? נישט פארטיי, זיי האבן עפעס א נאמען פאר דעם, ווארט, ווער איז ער? ווי איז די הלכה? ניין, נישט מסמיכות חכמים, זיי האבן זייערע דאס. אבער איך האב געזאגט מה זה חשוב, איך גיי דיר זאגן א זאך וואס דו וועסט אליינס זען אז ס'איז אמת. און שוין. און ער זאגט ביסט גערעכט. און ער זאגט קענסט היינט קוקן אלעס. וואס איז דא ביים קאלקימער דא? אדער אדער דער בערעס, אדער די גאנצע אייזן. יא, די בערעס איז פארמאכט איז זיכער נישט גוט, ווען ס'איז אפן.

דו האסט מורא אז ס'איז כשר? ביסט ממעט די גאנצע מקווה מיט דעם. אז איך גיי אריין מיט אן עמפער א דלי, דו האלטסט זיך אינמיטן טובל'ען און איך הייב אן ארויסצוגיסן די וואסער, איז דאס מעמד? איז דאס זחילה? יא. די זעלבע טוסטו דא אויך. טוסט עס נאר אויף א. א לומדישן אופן. כ'הער וואס דו זאגסט אבער ס'איז נישט אזוי ווייל למעשה האלט דאס אפ. כ'הער נישט. וואו איז די וואסער? דאס איז פיל ביז אראפ דא אונטן. ס'רינט נאר נישט ארויס ווייל אונטן איז דא די ביוב וואס ס'שטעלט עס אפ. כ'הער נישט. ניין. ווען מען לייגט אריין דא מער וואסער פארשטייסט גייט ארויס די לופט איז מילא הייבט עס אן צו גיין ווען נישט שלעפט עס נישט ווייל דו מוזסט עס מאכן אזוי. נאכאמאל.
דא איז דא לופט דאס איז קלאר ווייל ווען דו פילסט אן די מקווה. איז די לופט וואס איז אין צינור דא איז דא לופט, ס'איז אויך דאך דא לופט וואס אז די לופט וואלט עס אנגעהויבן יעצט אוועק צו רינען ווייל דו האסט עס ארויף געשטיפט מיט די וואסער און דו האסט אנגעפילט דא האסט ארויף געשטיפט די וואסער יעצט הייבט עס אן ארויס צו רינען נאכאמאל. די וואסער וואלט אנגעהויבן צו רינען, נאר וויבאלד ס'איז דא דאס וואס ס'מאכט עס צו, לאזט עס עס נישט גיין ווייטער פון דא. אה, ווען, נאכאמאל, ווען וועסט אריינלייגן דא די וואסער, וועט ווערן דא, וועט ארויסגיין דא די לופט, וועט אלעס אנהייבן ארויסצורינען. ניין, ניין, ניין, ס'איז דא אביסל לופט אינמיטן אויכעט, אבער דאס איז ממעט.

בין איך דיר מסביר. ווען דו עפענסט עס נישט דעמאלטס בלייבט די דעמאלטס וואס געשעהט איז די וואסער גייט אריין דא אינעם צינור בין איך דיר יעצט אבער מסביר וויבאלד דא איז די גובה המים פארשטייסט יעצט אויב דאס איז דא

איך וויל דיר עפעס זאגן, דער ציור איז נישט אינגאנצן ריכטיג אויך נישט, ווייל איך בין אויך נאכנישט אריין בעומק, אבער דו וועסט פארשטיין ווען איך וועל דיר מסביר זיין. אויב די פאמפע, למשל די ביוב, זאל זיין העכער פון די וואסער, האסטו אויך נישט קיין פראבלעם. ווייסט פארוואס? ווייל ס'רינט גראד צוריק. אט אזוי. די איינציגע, די איינציגע, די איינציגע פראבלעם איז, די איינציגע פראבלעם איז, די ביוב זענען אייביג נידריגער פון דעם.

יעצט וואס געשעהט איז, ווען ס'הייבט אן ארויסצוגיין די וואסער, ווען פון דא גיסט מען אריין אביסל וואסער, ווייל דאס איז די שטאצן אויסזויגן, מען קען דאס נישט גיין אויסזויגן. אז מען גיסט אריין וואסער, וואס געשעהט איז, אז די לופט גייט ארויס, אז די לופט גייט ארויס, כאפסט? איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, ס'איז דא למשל אז דו ווילסט אריבערפירן פון איין פלאץ אויפן צווייטן מיט אזא זאך, און דו ווילסט נישט שלעפן מיטן מויל, ווייל אז דו שלעפסט מיטן מויל לאמיר זאגן דו גנב'עסט פון איינעם געזאלין, בענזין, פון די קאר, די אויטא, און וועסט געבן א שלעפ מיטן מויל, וועט דיר וויי טון די מויל. איז וואס טוט מען? מען פילט דאס אן מיט וואסער פון ביידע זייטן און מען כאפט עס אן אויף ביידע זייטן.

הייבט דאך אן די וואסער צו רינען פון זיך אליינס. ס'נישט קיין.
נאכאמאל, ווען דו עפענסט די ברז וואס געשעהט איז אז די אלע וואסער, איין מינוט, די אלע וואסער וואס איז דא געווען, זעהסט, די אלע וואסער פאלט צוריק אין די מקווה, אזוי ווי דא. די אלע פון דא פאלט דא און אלעס דא איז מער נישט דא גארנישט אין די אין די צינור. וואס האט ער געמאכט די ברז אז די וואסער פאלט נישט אראפ? ניין מ'האט געמאכט אז ס'פאלט נישט אראפ ריכטיג. נו וואס אלץ נאר די וואסער פאלט נישט אראפ? בין איך דיר. נישט מאכט נישט אויב נישט ארויס פונעם וואסער ס'נישט געמאכט. בין איך דיר מסביר. אויב ס'איז עס זייער הויעך וועט עס טאקע נישט גיין אבער אויב ס'איז אביסל נידריגער און ווען מ'פילט אן דא וואס געשעהט איז אז די וואסער גייט אריין דארט פארשטייסט? און דעמאלטס האסטו א פראבלעם.

די צינור לייגן זיי נישט הויעך זייער הויעך זיי לייגן עס אין די מקווה ממש אין די מקווה. און וויאזוי מאכט מען ס'זאל נישט ארויסרינען?
נאכאמאל, מען מאכט עס לאמיר זאגן צען פופצן צענטימעטער העכער, יעצט ווען דו הייבסט אן אנצופילן די וואסער און ס'גייט אריין די וואסער פילט זיך עס אן דא,

נישט אריינגיין. פארשטייסט? איז יעצט אויב עס איז אפן די גאנצע צייט איז ביסטו געדעקט ווייל ס'האט נישט קיין חיבור די צוויי וואסערן, און אויב ס'איז צוגעמאכט, יא. יעצט איך וויל נאר מסביר זיין, זעהסט דא האב איך א לאך? זעהסט דא האב איך א לאך? ווען איך מאך צו דעם לאך, נישטא דא קיין לאך, גייט עס רינען. ס'איז אבער ליידיג. ניין מען דארף נישט שלעפן, ס'איז ליידיג. דעס איז וואס איך זאג דיר. עקזעקטלי וואס דו זאגסט איז ריכטיג. יעצט טאמער האסט עס אבער דא, זעהסט דו האסט עס דא, און דו דארפסט דארפסט נישט שלעפן ווייל דא איז דא א וואקום די גאנצע צייט, כאפסט? ווען איך לייג דא אריין וואסער. ווען איך וועל אריינלייגן וואסער, אבער איך לייג דאך יעצט נישט קיין וואסער.
יא אבער ווארט אבער איין מינוט, דו לייגסט טאקע נישט, אבער למעשה דא ווען דו לייגסט נישט קיין וואסער, ווען דו לייגסט נישט, דעמאלטס איז דא די לופט וואס ס'האלט עס אפ. יעצט אויב מ'גייט אריין און ס'הייבט זיך אויף, דעמאלטס וואס געשעהט איז אז די לופט, דאס אלעס וואס דאס איז אפגעהאלטן מיט דעם איז כאפט עס אן. ס'וועט אבער ווערן אפן, וואלט אנגעהויבן יעצט די וואסער צו פלוסן וואלט זיך אויסגעליידיגט די גאנצע מקוה. ריכטיג.

יא יא. איז במילא גיס איך דא אראפ וואסער, ווערט דא א חלל, הייבט עס אן צו ציען דאס ביסל לופט וואס איז דא, און ס'שלעפט שוין מיט די גאנצע וואסער אויך. יעצט טאמער עפן איך עס אויף, אזוי ווי כ'האב דא געלייגט א קליינע לאך, טיילן זיי זיך אפ ביידע, איינס איז אן.
ביז ווען די פרוי טובל'ט זיך אויב ס'איז צוגעמאכט.

זעסט דא, קוק נאכאמאל. דא האסטו א ברז. דאס וועט רינען ביז ס'וועט ארויסרינען. איך וויל עס אפשטעלן מוז איך אריינלאזן א טראפ לופט.
יעצט, טאמער איך האב אריינגעלאזט א טראפ לופט פאלט דאס דא און דאס דא. יעצט, אז איך גיס דא אריין נייע וואסער ווייל איך וויל עס ארויסנעמען, פארשטייסט? איז וואס געשעהט איז. אז די וואסער מאכט דא אז ס'זאל זיין א חלל, יעצט אויב דאס איז צוגעמאכט כאפט מען עס גייט אלעס ארויס. נאכאמאל, די גאנצע זאך וואס ס'האלט ביז אהער, לאמיר זאגן דאס איז נישט דא, דאס איז דא, ווייסט כ'מיין דאס איז געווענטליך נידריג, דא בלייבט די גאנצע צייט וואסער, איז אויב דו האסט צוגעמאכט דעם ברז, איז וואלט. און די וואסער וואלט אנגעהויבן צו רינען. פארוואס זינגט נישט קיין קינד? בין איך דיר יעצט מסביר פארוואס, ווייל ס'האט נישט קיין לופט, וויבאלד די בערעז איז צוגעמאכט, וויבאלד די בערעז איז צוגעמאכט קען עס נישט רירן זיך. עס איז נישטא קיין לופט, ס'נעמט אוועק די לופט, די בערעז נעמט אוועק די לופט, ווער נעמט אוועק די לופט? צו מאכן פונקטליכער די ציור דארפסטו פארשטיין אז דאס קומט אראפ ביז אהער. אז די בערעז וואלט נישט דארפן קיין ציהר, נו? דאס קומט דאס קומט אראפ ביז אהער, זעסט דאס איז דא דאס איז דא, דאס קומט אראפ ביז אהער, זעסט דאס קומט אראפ ביז אהער, און דא בלייבט אייביג נאך די וואסער, פארשטייסט? ס'קען דאך נישט ציען יעצט ווייטער, יעצט אז טאמער האט אזוי, און אפילו דו גיסט נישט קיין וואסער, אויב דאס איז צוגעמאכט, איז דאס האלט יעצט אן די גאנצע זאך. אה די בערעז, די טראפ בערעז, ס'געדארפט די לופט זאל נישט ארויפגיין.

ס'איז אזא באבעלע אינעווענדיג און ס'דרייט זיך אזוי און אזוי. נו אדרבה, ווען?
כ'דארף אנקאלן, כ'האב צוויי דריי פלעצער וואו כ'דארף נאך באקוקן, און כ'וועל אנקאלן ווער ס.
וואס וואס? כ'מוז אנקאלן.

ווען איז די אויפהער צו זען דעם מאנסי? כ'גיי יעצט אין די קאר, איך גיי יעצט צו די אוטו און כ'וועל זען. א וויפיל האט מיינס געזאגט?
ס'איז אזוי, צו פארן פון דא אויף לוד דויערט א האלבע שעה, אבער אדורכקוקן א מקווה ווענדט זיך, אויב ס'איז נישט דא קיין ערנסטע בעיות דויערט עס גארנישט, און אויב ס'איז ערנסט איז עס א פראבלעם.
כ'הער נישט.

ווייל כ'האב צופיל וואסער געווען? ווי לאנג ווי לאנג גייט דויערן אז דער פלעשל זאל זיך אויסליידיגן דא אין דעם? אה, דאס איז נישט וועגן די וואסער, דאס איז ווייל איך האב עס געשטופט. ווי לאנג גייט דויערן אז דער פלעשל זאל זיך אריינליידיגן דא? טאמער מאך איך אבער דא א קליינעם לאך וואס גייט געשען? עס גאנץ ארויסגיין.
דאס איז די זעלבע דארט אויך, דאס איז די זעלבע געדאנק, פארשטייסט?

דער רב האלט אז די מיקרא וויזשענס איז א פראבלעם אדער אז ס'איז. כ'האב נישט געזאגט ווייל כ'האב עס נישט געזעהן לעצטנס, אבער איך וואלט קיינמאל געלאזט מ'זאל זיך טובל'ן אן א השקה. נישטא אזא זאך. איך ווייס די אלע פראבלעמען מיט אויסטריקענע מקוואות ווייס איך ווייל איך טריקן אויס מקוואות. יא איך ווייס די פראבלעמען.